א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, כ'האב באמת שוין געזאגט די וואך מיין דרשה אויף קעסטל איינס, נאר ס'האט מיך אפגעקאלט יעצט א בחור, ער איז אריבער דרייסיג, מ'האט אים נישט געהאט אנגעטראגן קיין שום שידוכים, ס'איז געווען יבש יבש, ער איז נישט געווען אזוי באזארגט ווייל ער האט נישט קיין האטליין, חברה מיינט דאך ווילאנג מ'האט א האטליין פירן זיי דעם רבונו של עולם'ס חשבונות, באט עניוועי, זאגט ער מיר ער האט מיך געפאלגט, געקויפט אן עליה אין די שול וואו ער דאווענט שלישית מיט ער זינגאט דעם שם יוד למד יוד יאהב לה יוד און ער געבעטן דעם אייבערשטן אין דעם זכות זאל ער געהאלפן ווערן היינט ווען כ'מאך דעם שיעור איז דאנערשטאג נאכט ער האט מיך אפגעקאלט זאלסט וויסן כ'בין ברוך השם געהאלפן געווארן כ'האב געטראפן א פיין יונג מיידל וואס איז אפילו נאכנישט קיין צוויי און צוואַנציק איז בקיצור זאגט ער דארפט מער רעדן דברי תורה ווייל איך פארקויפט אסאך און ס'דברה ועושים רושם. איך האב אויך צוגעזאגט אז די וואך וועל איך רעדן וועגן קבלת התורה, איז אפילו ס'איז מיר שוין שווער, איך בין, כ'האב שוין אוועקגעלייגט דעם האטליין פאר די וואך, מוז איך עס צוריק אביסל נעמען און רעדן. קודם האב איך געוואלט זאגן, איך האב אפגעקאלט די בעלזער חסידים, איך האב געזאגט איך וויל אז מען זאל הערן דעם בעלזער רב'ס תורה, וואס ער האט געזאגט פרויען זאלן זיך אפשערן און נישט פארבן און נישט שמירן, און כ'האב דערפון גרויס חיזוק, ווייל ווען איך האב דא גערעדט פון די אלע זאכן האט מען געזאגט דאס איז דעם דברי יואל'ס פרומע זאכן געווען, לאז שוין אפ די אלע זאכן. און אזוי זענען די היינטיגע אינגעלייט, מען האט זיך דאך גארנישט געלערנט, א פסוק חומש קען מען דאך אויך נישט, עניוועי, אז דער בעלזער רב האט עס געזאגט איז שוין געווארן א שטיקל מאוומענט, אה, דער נחום ראזנבערג רעדט נישט סתם נארישקייטן, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, האבן מיך אפגעקאלט די בעלזער חסידים, זיי האבן געזאגט אז איך וויל האבן דעם לייוו, ווי די רבי האט אלעס געזאגט, איז אלעס רעקארדעד, ס'איז דא א האטליין וואס זיי האבן. פארשטייט זיך זיי מעגן האבן א האטליין, נאר פעטענשטיין וועטענשטיין פון מאנסי מיט דעם אויסגעוועפטן דיין פון בארא פארק, זיי זענען געגאנגען און זיי האבן אונטערגעשריבן אז איך טאר נישט האבן א האטליין. פארוואס מעג בעלז יא האבן? ווייל דאס האבן זיי געוואלט, זיי האבן געוואלט קיינער זאל נישט האבן קיין האטליין, זיי זאלן מאניפולירן די גאנצע וועלט. און קוקט וואס ס'איז ארויסגעקומען פון זייער מאניפולאציע. למשל, אז לעיזער קעסטנבוים איז פארמישט מיט די רציחה צו די אלע אנדערע וואס זענען פארמישט, פערלמוטער זיין שותף, אין בלאט און איד האט איר דאס נישט געזעהן. אדרבה, דארט האט איר געזעהן אנדערע ווערטער. דארט האט איר געזעהן אז ס'איז דא א צדיק, פערלמוטער, זיין טאטע איז אין מאנטריאל א גרויסער עסקן. דאס אלעס וואס איר האט דארט געזעהן. איי שטארק איז געהארגעט געווארן? נע, דאס איז געווען ווייל ער האט פער צופאל געוואקט אין די גאס, איז געווען דער גרויסער שניי און א קאר האט אים איבערגעפארן. און דער גוי האט נישט געוואוסט וואס צו טון, האט ער אים שנעל באהאלטן. ליצנות וואס מ'האט געפירט דעם עולם מיט ליגנט מיט אלעם. עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, באט למעשה זיי מעגן האבן א האטליין. זייער האטליין נומבער איז סעווען וואן עיט טרי זירא פייוו פייוו עיט עיט פייוו. דארט קענט איר הערן בעלזער רב'ס דרשה וועגן די פרויען זאלן גיין בצניעות, און איר וועט עס הערן לייוו פונעם בעלזער רב. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן די פרויען טאקע, שטייט די וואך כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, מען דארף פארשטיין וואס האבן די פרויען זוכה געווען אז זיי האט מען געגעבן פאר די מענער, קודם לבית יעקב איז כה תאמר און נאכדעם. ותגיד לבני ישראל, דאס הייסט אונז זעמיר סעקאנד קוואליטי, אונז קומען נאך די פרויען. אין בראשית רבה שטייט, וועגן דעם האט דער אייבערשטער אנגעזאגט קודם פאר די פרויען, ווייל די פרויען זענען זייער זהיר אין מצוות. און אין פרקי דר' אליעזר שטייט אין פרק מ ט, ווייל דער סדר איז פון מענטשן זיי גייען נאכן דעת פון די פרוי. דאס הייסט יעדער גייט נאך נאכן דעת פון זיין ווייב, געווענטליך. יעצט איז דא א ספר פון די בעלי תוספות וואס הייסט מושב זקנים. שרייבט ער דארטן אזוי א מורא'דיגן חידוש, ער זאגט אזוי, דער ר"י מאורליינש פרעגט פארוואס האבן די פרויען זוכה געווען אז מען זאל זאגן פאר זיי פאר די מענער, ענפערט ער, מי יגלה עפר מעיני רבינו ר' משה מנרבונה, ס'איז איינער פון די ראשונים, דא רעדט זיך פון ראשונים, ער. דער ר' משה מנרבונה פלעגט זאגן אין זיינע דרשה אז אין זכות פון לאה האט מען זוכה געווען די פרויען אז זיי זאלן באקומען דעם ערשטן דיבור, פארוואס זאגט ער אזוי? לאה האט ארויפגעלייגט א גאלדענעם בלעך אויף איר הארץ, דארט איז געווען אויסגעקריצט תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, און אויף דעם האט זי געקוקט טאג און נאכט ווען זי האט געהאט א נסיון אדער וואס, זי האט אויף דעם געקוקט און מיט דעם האט זי זיך געהאלטן מקושר צו תורת משה. זאגט ער, וועגן דעם שטייט ועיני לאה רכות, ווייל זי האט א גאנצן טאג געקוקט אויף דעם גאלדענעם שטיקל בלעך, און ממילא האבן איר די אויגן אנגעהויבן וויי צו טון, ווייל זי האט א גאנצן טאג געהארעוועט אין דעם. תורה צוה לנו משה געפינט מען אויכעט די גמרא זאגט אז משה רבינו האט געשריבן פֿיר הונדערט ספרי תורות דעם טאג וואס ער איז אוועק, פרעגט די גמרא ווי קען א מענטש שרייבן פֿיר הונדערט ספרי תורות אין איין טאג, זאגט די גמרא ער האט געשריבן פֿיר הונדערט מאל תורה צוה לנו משה און דאס איז די גאנצע תורה, יעצט זאגט דער ר' משה מנרבונה אז און פירט ער אויס לפיכך זכו צאצאיה בתורה קודם דערפאר האבן זוכה געווען אידישע טעכטער אז אין די תורה זאגט מען זייער נאמען די ערשטע. כ'קען אויך צולייגן אז וועגן דעם האט זי זוכה געווען אז זי האט געהאט יששכר, יששכר איז דאך געווען תורה. יעצט יהודה איז אויך געווען תורה, ואת יהודה שלח לפניו האט יעקב אבינו געשיקט ער זאל מתקן זיין א בית תלמוד להוראה, אבער יששכר איז דאך דער עיקר די תורה, דאך יששכר. סאו סיי יהודה און סיי יששכר זענען קינדער פון לאה'ן. יעצט די רבינו בחיי, באמת איך וויל ענק זאגן סתם אזוי, עס האט נישט מיט די וואכעדיגן שיעור, עס איז רבינו בחיי, עס איז נישט בחיי, די אונגערישע ווייסן נישט זאגן זיי רבינו בחיי, דאס איז געווען א ספרדי, די ספרדים זאגן רבינו בחיי. קיצר, איך וועל זאגן רבינו בחיי ווייל איך וויל נישט די אונגערישע אידן צו צודרייט מאכן. איז די רבינו בחיי זאגט א מורא'דיגע זאך. ער זאגט אז וועגן דעם האט מען קודם געזאגט פאר די פרויען ווייל די פרוי איז די עיקר סיבה מען זאל האלטן די תורה, זאגט ער פארוואס? ווייל זי קען רעדן אויפן הארץ פון איר קינד ער זאל גיין אין שול דאווענען און לערנען, ווייל קודם זי איז דאך א גאנצן טאג אין הויז, אויך זי געבט אים צו עסן, און זי געבט אים גוטע זאכן, און זי געבט אים א האג און א קיש, זי האט אים ליב, איז במילא אז זי וועט אים זאגן גיי לערנען, עט עט ער פאלגן ער גיין לערנען איז במילא ציט זי אים צו צו די תורה נאך פון ווען ער איז א קליין יונג און איז במילא וועט ער זיך נישט אפטון דערפון שפעטער און וויסן דאס האט מיך מיין מאמע געלערנט און אזוי ווייטער זאגט די רבינו בחיי קלאר וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז יעדע פרוי זאל מתפלל זיין פאר השם יתברך וואס זי צינדט אן די לעכט פון שבת ווייל דאס איז די מצוה וואס מען האט געגעבן פאר די פרוי. זאל זי דעמאלטס מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל איר געבן קינדער וואס זיי לייכטן אין די תורה, פארוואס? ווייל די תפילה ווערט אסאך מער אנגענומען בשעת מען טוט א מצוה, איז ממילא וועט עטס פארשטיין ווי ווייט די פרוי שפילט א ראלע אין חינוך פון קינדער, סאך מער ווי דער מאן. געפינען מיר אויך ס'איז נישט געווען קיין רעגן און מען איז געגאנגען, די חכמי ישראל זענען געגאנגען צו איינער פון די תנאים זאל מתפלל זיין, איז ער האט געדאוונט אויף איין ווינקל און די פרוי אויף די צווייטע ווינקל, איז די וואלקענעס האט מען אנגעהויבן צו זעהן ביי איר, האט מען אים געפרעגט זי איז גרעסער פון דיר? זאגט ער ניין נאר אזוי ווי זי זיצט אין דער היים א גאנצן טאג און אן ארעמאן קומט און בעט עסן קען זי אים גראד געבן צו עסן, איז במילא הערט דער אייבערשטער אויס איר תפילות אסאך מער. מען דערציילט א מעשה מען האט אמאל געפרעגט די מאמע פון חפץ חיים וויאזוי האט זי זוכה געווען צו אזא גרויסן צדיק, האט זי ארויסגענומען איר תהילימ'ל און זי האט געזאגט, זעסט דער סידור, דער תהילים, יעדן טאג האב איך געבעטן דעם אייבערשטן א תפילה אז מיינע קינדער זאלן מצליח זיין אין תורה און אין יראת שמים. יעצט, דער חפץ חיים האט געזאגט אז דער רבינו גרשום מאור הגולה איז געווען דער רבי פון רשי, און אוודאי איז ער געווען גרעסער פון רשי הקדוש, סאך גרעסער, ער איז געווען זיין רבי. פון דעסטוועגן דאך האט רש י זוכה געווען אז ער איז די רבי פון גאנץ כלל ישראל, זיינע ליפן שאקלען זיך אין קבר טאג און נאכט ווייל יעדער איד ווען ער לערנט חומש צו גמרא אלעס איז פירוש רש י, איז במילא זיצט רש י און ער לערנט כסדר די גאנצע צייט.
יעצט פארוואס איז דאס זיך אים געקומען אזא זכיה? ווייל זיין טאטע איז געווען א גרויסער צדיק, אזוי דערציילט מען אז. דער חיד"א ברענגט עס אז די טאטע פון רש"י האט געהאט א זייער א טייערן בריליאנט שטיין און די גלחים האבן דאס געוואלט האבן אריינצולייגן אין זייער צלם אין די אין די קירכע בקיצור זיי האבן אים געברענגט אז ער זאל קומען עפעס זיי האבן געשיקט מענטשן זיי ווילן מאכן עפעס ביזנעס מיט א גאנצע מעשה און פארנדיג אויף די שיף איז ער געוואויר געווארן אז זיי ווילן אים טראגן דארטן צו יענעם שטאט, זיי ווילן אים צונעמען דעם שיינעם בריליאנט שטיין, זיי וועלן באצאלן דערפאר, אבער זיי ווילן עס האבן פאר די קירכע. אזוי ווי ער האט דאס געזען איז ער געגאנגען און ער האט גענומען דעם שטיין, ער האט עס געוויזן פאר אלע, ער האט געגעבן א ווארף אריין אין ים אריין, און ס'איז נישט דא מער. האבן זיי אים צוריק געלאזט, האבן זיי אים צוגעטראגן אהיים צו זיין ארט, ארויסגעגאנגען א בת קול און האט געזאגט אז ער וועט זוכה זיין, צו א זון וואס ער וועט זיין די שטיין וואס וועט באלייכטן די גאנצע וועלט אין די תורה, אזוי שטייט אין ספר סדר הדורות, אין זכות פון די עלטערן וואס זיי טוען גוטס, האבן זיי וואוילע קינדער. יעצט דער גרא האט געזאגט אויף ר' זלמן פון וואלאזשין, ר' זלמן איז געווען א ברודער פון ר' חיים וואלאזשין, האט ער געזאגט אז ער איז נישט, ער איז אינגאנצן נישט בגדר א מענטש, ער איז אזוי הייליג אז ער איז אינגאנצן נישט בגדר פון א מענטש. האט ער דערציילט וויאזוי ס'איז זוכה געווען זיין מאמע צו האבן אזאלעכע הייליגע קינדער, ער האט געזאגט ווען זי האט געהאט חבלי לידה, זי האט געשוואנגערט און זי האט אנגעהויבן צו געבוירן האט עס זיך מורא'דיג וויי געטון, האט זי איין קרעכץ נישט געגעבן, ווייל זי האט געוואוסט אז טאמער זי וועט געבן א קרעכץ וועט זי שטערן איר הייליגן מאן פון לימוד התורה, און איר מאן איז געווען א חבר וואס האט געלערנט אינאיינעם מיטן שאגת אריה. מילא האט זי געוואוסט אז זי טאר נישט קרעכצן, און ביז נאכדעם וואס זי האט געהאט דאס קינד האט זי זיך איינגעהאלטן מיט אלע כוחות זי זאל נישט קיין קרעכץ טאן, האט דער אייבערשטער געגעבן א ברכה אז זי האט זוכה געווען פון א קינד וואס ער איז בכלל נישט געווען בגדר אן איש, ער איז געווען בגדר מלאך אלוקים. ס'איז געווען דא א איד וואס אונז האבן אים אלע געקענט, ער האט געהייסן ר' אלישיב, ר' שלום יוסף אלישיב, זיין רעבעצן איז געווען אויפן טויטן בעט, איז ער געפארן אין שפיטאל זי מבקר חולה זיין, האט זי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים וואס טוסטו דא? דו דארפסט זיצן און לערנען, איך האב דאך מיך א גאנץ לעבן מוסר נפש געווען, איך האב דיך נישט געמוטשעט, איך האב דיר נישט געהייסן זאלסט טון עפעס, איך האב אלעס געטון, איך האב אויפגעהאדעוועט אלע קינדערלעך אליינס אז דו זאלסט קענען לערנען, יעצט קומסטו דא אומברענגען צייט מיט מיר? זאגט זאגט ער פאר איר דו ביסט גערעכט, איך בין געקומען מבקר חולה זיין, איך גיי שוין צוריק לערנען. א שעה שפעטער האט מען אים געזאגט אז זי איז שוין אוועק פון די וועלט. זי האט זוכה געווען צו קינדער צדיקים, צדקניות, ר' חיים קניבסקי'ס רעבעצן וואס איז געווען זיין זיין און איר טאכטער, ר' אלישיב'ס טאכטער. ס'איז ארויסגעקומען ביכער וועגן איר וואסער א צדקת זי איז געווען. דאס איז אלץ אין זכות פון די פרוי. יעצט, ס'שטייט אויכעט די וואך אין חומש ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית, מ'זאל נישט אויס די שטיינער האט מען נישט געטארט האקן מיט א האק, די גמרא ברענגט אז שלמה המלך האט באשוואוירן דעם שר פון שדים אשמדאי ער זאל ברענגען דעם שמיר וואס דער האט אויסגעקריצט די שטיינער און ס'איז אזוי ס'האט זיך צובראכן. ווייל מען האט מיט א האק נישט געטארט האקן, ס'איז שטייט אין חומש לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה האסט עס פארשוועכט, זאגט רשי הא למדת פון דא איז א ראיה שאם הנפת עליה ברזל חללת האסט עס פארשוועכט, שטיינער ווערן פסול, איז רשי מסביר א מזבח קומט מאריך צו זיין די טעג פונעם מענטש און אן אייזן קומט מקצר צו זיין די טעג פונעם מענטש. איז דאך נישט בדין אז מען זאל אויפהייבן א מקצר אויף א מאריך. נאך א זאך זאגט רשי, אז מזבח איז מטיל שלום צווישן אידן און צווישן אייבערשטן, און דעם איז נישט גוט צו קומען א זאך וואס איז כורת און מחבל און ס'זאל צוזאמשטעלן דעם מזבח. זאגט רשי, והרי דברים קל וחומר, מה אבנים שאינן רואות ואינן שומעות ואינן מדבר. שטיינער וואס זיי זעהן נישט און זיי הערן נישט און זיי רעדן נישט, אבער וויבאלד זיי מאכן שלום זאגט די תורה לא תניף עליהם ברזל, כל שכן נאך ווער ס'מאכט שלום צווישן א מאן און א פרוי אדער צווישן א משפחה און א משפחה אדער צווישן א מענטש און א צווייטן, איז על אחת כמה וכמה אז ס'וועט אים נישט קומען קיין שטראף. יעצט די ספרים פרעגן א קשיא, לכאורה. ווען איז עס מטיל שלום? שפעטער ווען מען מאכט קרבנות. נו, וואס האט עס מיט דעם יעצט ווען מען מאכט דעם מזבח ווען מען שטעלט אים צאם צו מען נוצט יא אן אייזן צו נישט? די תירוץ איז אז מען זעהט פון דא אז אפילו בשעת ווען מען בויעט עס און ס'דערקענט זיך גארנישט אין די זאך נישט מען לאט איבער די אייזן נאר ס'צוהאקט דורך אן אייזן די שטיינער איז זעהט מען וויבאלד ס'איז געשען געווארן מיט אזא זאך וואס דאס איז אייזן, קען עס מאכן א גרויסן פראבלעם אז ס'זאל די גאנצע עבודה אלע יארן אין משכן און שפעטער אין בית המקדש זאל נישט קענען פועל זיין ווי עס דארף צו זיין. אונז געפין מיר אין די גמרא מסכת בבא מציעא דף פ"ה עמוד ב', אמר רב חייא לרב חנינא, רב חייא האט געזאגט פאר רב חנינא, דו ביסט דאך מתווכח מיט מיר, דו ווייסט אז איך האב גורם געווען אז ס'זאל נישט פארגעסן ווערן די תורה פון די אידן, וואס האב איך געטון? כ'האב אליינס געמאכט צוזאמגעבינדן נעצן. מיט די נעצן האָב איך געכאַפּט הערשן. די הערשן האָב איך געגעבן צו עסן דאָס פֿלייש פֿאַר יתומים, פֿון די הויט האָב איך געמאַכט קלאַף. איך האָב געשריבן חמשה חומשי תּורה און שישה סדרי משנה און איך בין געגאַנגען פֿון שטאָט צו שטאָט וווּ ס'איז נישט געווען קיין מלמדי תּינוקות. איך האָב זיי געלערנט די חמשה חומשי תּורה און די שישה סדרי משנה. איך האָב גורם געווען ס'זאָל נישט פֿאַרגעסן ווערן די תּורה פֿון די. דעם האט רבי געזאגט גדולים מעשי חייא. מיר דארפן פארשטיין דא אויך וואס איז די גרויסע זאך אז ער האט גענומען ער האט איינגעפלאנצט די פשתן כדי ער זאל קענען מאכן נעצן ער זאל אלעס האט ער אליין געטון ער זאל קענען כאפן די חיות ער קען גיין קויפן א נעץ אין די גאס. זאגט דער הייליגער מהרש א א מורא'דיגע זאך ווען ער קויפן א בהמה אדער קויפן די פלאקס וואלט געווען אויסגעמישט דעם מוכר'ס כוונה וואס ער האט געמיינט געלט, ממילא וואלט די תורה געווען פארבינדן נאר מיט געלט שלא לשמה. ר' חייא האט געוואלט אז אלעס זאל זיין לשם שמים, ס'זאל נישט האבן קיין שום אנדערע כוונה, איז כאטשיג דאס האט אים גורם געווען אסאך ביטול תורה, האט ר' חייא פארשטאנען ס'איז אלעס כדאי ווייל דער עיקר איז אז ס'זאל נאכדעם זיך האלטן די תורה. ביי די אידן. יעצט, ר' חיים בריסקער פלעגט אלץ זאגן, אז מען זעהט פון די מעשה אז די סוד פון הצלחה פון חינוך מיט תינוקות של בית רבן הייבט זיך נאך אן ביים ערשטן שלב, אלעס מוז זיין בקדושה וטהרה און דעמאלטס וועט דאס קינד קענען מצליח זיין. כ'האב אמאל מסביר געווען פאר א איד, פארוואס שיקסטו דיין זון אין חדר, זאגט ער ער זאל וואקסן א תלמיד חכם איך זאל קענען מיט אים טון א גוטן שידוך, זאג איך זעהסט? דאס ליגט אין דעם דער גאנצער שלא לשמה ער דארף וואקסן א תלמיד חכם ווייל דער אייבערשטער פארלאנגט דאס און ער זאל קענען טון דעם רצון השם. מען דארף אויך וויסן די מלמדים מוזן זיין יראי שמים, די גמרא זאגט אין מסכת מועד קטן האי צורבא מדרבנן, ס'איז געווען א צורבא א תלמיד חכם, ס'איז געווען א גרויסער רב און א גרויסער מלמד, און מען האט אויף אים גערעדט שמועות רעות, זעהט אויס אז די פעדאפיילס פון די מלמדים ס'איז שוין נישט א נייע זאך אין מסכת מועד קטן דף י ז עמוד א' וועט איר דאס טרעפן, און געפרעגט האט רב יהודה געפרעגט רבה בר בר חנה זאל איך אים לייגן אין חרם מען זאל זיך נישט אפלערנען, אדער קען זיין וויבאלד אונז ברויכן מיר אים האבן. און מאכן א שווייג האט זיך אנגערופן רבה בר בר חנה הכי אמר רבי יוחנן אזוי האט רבי יוחנן געזאגט מאי דכתיב וואס איז דאס וואס שטייט אין פסוק כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבקות הוא אזוי איז דא א פסוק אין מלאכי ב'. זאגט ער אזוי, אם דומה הרב למלאך השם צבקות יבקשו תורה, טאמער ער איז גלייך צו א מלאך השם צבקות זאלסטו פון אים לערנען תורה, ואם לאו, טאמער איז ער, ד ה ער איז נישט, דומה למלאך השם צבקות, דעמאלטס אל יבקשו תורה מפיו, זאגט רש י פארוואס נישט, הואיל ויצאו עליו שמועות רעות, וויבאלד מען רעדט אויף אים שלעכטע זאכן, מה שצריכין אותו רבנים לאו כלום הוא, דאס וואס די רבנים דארפן אים האבן מיינט גארנישט, פארוואס זאגט רש י דמוטב שלא ילמדו ממנו, ס'איז בעסער מען זאל נישט לערנען פון א מלמד וואס כאפט משכב זכר און אלע אנדערע שמוציגע זאכן, אדער אז דער מלמד קומט שפעט אין חדר, זיי קומען פינף צו ניין, זיי דאווענען אפ אין חדר ביז ניינע מיט טלית און תפילין און די קינדער קוקן דאס צו, דאס איז אל יבקשו תורה ממנו. יעצט. זאגט דער הייליגער חתם סופר אין די חידושים אויף בבא בתרא פרק לא יחפור, זאגט ער ונראה דתקנת המלמדים נמי היא, שיהיה ירא שמים יותר מדאי בעת שלומד עם הבנים, די תקנה, ס'איז א תקנה אויך אז די מלמדים זאלן זיין א ירא שמים, כדי אז ער וועט האבן אסאך יראת שמים, וועט ער קענען לערנען מיט די קינדער כי דברים היוצאים מן הלב, ירא וחרד, ווען ס'קומט ארויס פון הארץ. פון א מענטש וואס ער איז א ירא שמים און ער ציטערט פארן אייבערשטן, נכנסים ללב, גייט עס אריין צו די קינדער'ס הארץ ומלהיבין כאש בוער ביראת השם, און ס'פלאקערט אויף אזוי ווי א פלאם פייער אין יראת שמים ובאהבתו אין די ליבשאפט פון אייבערשטן, ס'פלאקערט אויף בלב הנוער. זאגט דער חתם סופר ווייטער, דאס איז די פשט והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, אז דו וועסט זיין א ירא שמים דעמאלטס ושננתם לבניך וועסטו קענען לערנען מיט די קינדער אויך, טאמער חלילה נישט, איז אפילו ווען ער איז א גוטער מלמד און ער לערנט גוט אבער זיין הארץ איז נישט מיט יראת שמים, איז זיין מלאכה איז אטאמאטיש א מלאכת רמיה און ס'מאכט חרוב דאס קינד. און ס'טוט גארנישט אויף פארן קינד אז ס'זאל אים אריינגעבן א יראת שמים, און אויף דעם שטייט השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, און נאכדעם שטייט והודעתם לבניך ולבני בניך, טאמער דו ביסט נישט קיין ירא שמים קענסטו נישט איבערגעבן פאר די קינדער אויך נישט. דאס איז דער ענין ווי ווייט א מלמד דארף זיין ערליך. יעצט אונז ווייס מיר ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן אחר, ער איז געווען א רבי פון ר' מאיר, באמת האט ער געהייסן אלישע בן אבויה, מען האט גערופן אחר. איצטער עס ווערט געברענגט אין ירושלמי, תוס' ברענגט עס צו אין מסכת חגיגה, אז דעם טעם פארוואס אחר איז ארויס לתרבות רעה איז ווייל זיין טאטע אבויה איז געווען פון די גדולי ירושלים, און דעם טאג וואס ער איז געקומען צו מל'ן אלישע'ן האט ער צוזאמגערופן אלע גדולי ירושלים און זיי אריינגעזעצט ביי זיך אין הויז. און רבי אליעזר און רבי יהושע זענען געזעסן אויף איין עק און זיי האבן געלערנט דברי תורה, איז אראפגעקומען א פייער פון הימל, עס האט זיי ארומגערינגלט, האט ער געזאגט, וואס, עטס ווילט פארברענען מיין הויז? זאגן זיי, ניין ניין ניין, דער פייער וועט נישט פארברענען, האט ער געזאגט, אזוי גרויס איז דער כח פון תורה, אויב אזוי זאג איך צו אז מיין קינד וועל איך מקדיש זיין פאר תורה, ווייל ער האט געהאט די כוונה שלא לשם שמים, איז איז ער נעבעך אראפגעגאנגען פונעם וועג.
וואו שטייט מסכת חגיגה דף ט"ו א', תוספות ברענגט צו דעם ירושלמי. יעצט קענט איר זעהן ווי ווייט דער טאטע שפילט א ראלע אינעם קינד'ס לערנען. דאס קינד נעבעך איז געגאנגען לערנען ערליך מיט אלעם, אבער וויבאלד דער טאטע האט אים געברענגט שלא לשמה, ווייל ס'ווערט פון די תורה א פייער און עס איז ביי אים געווען זייער אינטערעסאנט, איז איז דאס קינד נעבעך אראפגעגאנגען אויף דער עלטער פון וועג. איז די זעלבע דארף מען וויסן, מלמדים, מען דארף לערנען לשמה, די טאטעס דארפן שיקן די קינדער לשמה, און מען דארף וויסן וואסערע געוואלדיגע אויפגאבע ס'ליגט אויף מלמד, און ווער שמועסט אוודאי נישט אז זיי זאלן חלילה מאלעסטן קינדער און אזוי ווייטער, יעצט ווערט געברענגט אין די גמרא. מסכת מועד קטן שטייט אזוי, אם הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו, טאמער דער רבי איז אזא צדיק ווי א מלאך, זאל פון אים לערנען, טאמער נישט, זאלסטו נישט לערנען פון אים. יעצט, ס'איז דא אסאך פשטים אין דעם, איינער פון די פשטים איז, א מלאך קען נישט טון צוויי שליחות, אזוי שטייט אין חומש, רשי ברענגט עס אין בראשית קפיטל י"ח פסוק ב', און דעם האט מען געשיקט עקסטרע מלאכים, אחד להפוך את סדום, און איינער וועט מבשר זיין די בשורה, און אזוי ווייטער. יעצט, אויב דער רבי האט נאך זאכן, ער זיצט מיטן סעלפאון א גאנצן טאג, און ער האט אינזין אנדערע שטותים, מען רעדט שוין נישט פון מאלעסטינג, מען רעדט אפילו סתם שטותים, ער האט נאך שליחות'ער, זאלסטו וויסן דער מלמד זאלסטו פון אים נישט לערנען, ער מוז זיין אינגאנצן איבערגעגעבן פאר זיין פאך. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אויב ער איז דומה למלאך השם צבקות, אז ער ארבעט פארן אייבערשטן אן א פני', אזוי ווי א מלאך, ער טוט אלעס אן א פני', אדער טוט ער עס פאר געלט, אדער פאר כבוד, אדער פאר אנדערע זאכן. דעמאלטס עט פון אים קיין גוטס נישט ארויסקומען. ס'איז דא נאך א פשט וואס מען טייטשט, א מלאך איז אן עומד. אונז האבן געהאט א רעבין דעם דברי יואל, ווי אזוי ער האט זיך געפירט אין די יונגע יארן דאס קנאות און אזוי איז ער געווען ביזן לעצטן טאג, ער האט זיך נישט געטוישט. א מלאך טוישט זיך נישט, דאס אויב דער רבי איז שטארק, ער טוישט זיך נישט, היינט זאגט ער אזוי מארגן אזוי. איז דעמאלטס זאלסטו פון אים לערנען תורה. טאמער טוישט ער זיך, דו זעסט אמאל האט ער אזוי געהאלטן, היינט האלט ער אנדערש, טאר מען ביי אים נישט לערנען קיין תורה. יעצט עס איז אויך דא אזא זאך וואס ס'איז דארט נישט מסוגל מען זאל לערנען תורה. רבי ר' זישע ברענגט שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים, דאס איז א משנה אבות פרק ג' משנה ב', האט ער געזאגט דאס מיינט, אז טאמער צוויי אידן זיצן און מ'לערנט און רעדט נישט פון תורה איז א סימן ס'איז אמאל געווען א מושב לצים וואס למעשה איז עס יעצט משפיע אז ס'זאל נאך אויכעט זיין נישט קיין מקום תורה. מ'האט אמאל געפרעגט דעם טשעבינער רב, ס'איז געווען א טיאטער וואס מ'האט געבויעט און מ'האט געוואלט אפדינגען פאר א שיל ביי די ימים נוראים ס'זאל זיין א גרויס ווייל מ'האט געדארפט האבן א גרויסן בית המדרש האט ער געזאגט ניין אז מ'זאל חלילה עס נישט דינגען וויבאלד דאס איז א מושב לצים א גאנץ יאהר עט דארטן נישט זיין קיין גוטס ס'קען נישט ארויסקומען גוטס פון די תפילות האט ער געזאגט מיר געפינען מיר ווען דער אייבישטער האט אומגעברענגט דעם דור המבול והנני משחיתם את הארץ ער זאגט רש"י שאף ג' טפחים של עומק המחרישה נמוחו ונטשטשו אזוי טיף ווי א אקער אייזן גייט אראפ ג' טפחים דאס אלעס איז מבול אונטערגעגאנגען. נו, איך פרעג די טשעבינער רב צו וואס האט דער אייבערשטער געדארפט משחית זיין די גאנצע ערד, האט ער געזאגט אז ווען נישט, ווען דער אייבערשטער קלינט נישט אפ די ערד מיט א מקווה פערציג טאג, פערציג טאג האט געגאסן וואסער, דאס איז א מקווה, פערציג סאה ווען ער קלינט נישט אפ די ג' טפחים של מחרישה, און די וועלט הייבט זיך צוריק אן צו בויען, וואלט מען צוריק געפאלן צום חטא פון דור המבול. נאר דער אייבערשטער מוזט אויסקלינען דריי טפחים אונטער דער ערד אויך. יעצט וואס עפעס ג' טפחים? שטייט אין שפתי חכמים אז נאך ג' טפחים הייסט עס שוין אדמה, אדמה דאס איז שוין נישט הארץ, הארץ האט מען טאקע געזינדיגט אבער אויף אדמה האט מען נישט געזינדיגט. יעצט די הייליגע ווערטער פון רבי ר' זישען ווערט אויך געברענגט אין תיקוני זוהר די בחינה אין תיקון ק א. שטייט אזוי, ביי יוסף הצדיק זי האט אים צוגערעדט זי וויל מיט אים זינדיגן, וינס ויצא החוצה, פארוואס איז וינס ויצא החוצה, ווייל יוסף הצדיק האט מורא געהאט אז דער מקום איז גורם דעם זנות, מ'דערציילט פון בעל שם הקדוש אויכעט, אז א גוי האט אים געוואלט הרג'ענען אמאל אין וואלד און ער האט געמאכט התבודדות און זאגט פארן גוי קענסט מיך הרג'ען אבער איין מינוט קום דא צוויי טריט אוועק, דארט האט ער שוין נישט געהאט די רציחה אין זיך, פארוואס ווייל דאס פלאץ. געווען מוכן צו דעם. שטייט אויכעט ביי קין און שטייט אין אור החיים הקדוש אז ער האט קיינמאל נישט געהארגעט קין האט נישט געהארגעט הבל זיי האבן נאר געטראגן ביי די מויל ווי די וועלט האט א מויל און דארט האט ער אים אריין גע און דארט האט אים די די מויל איינגעשלינגען די מויל פון די ערד האט אים איינגעשלינגען ס'איז דא אסאך פלעצער ווי ס'איז מסוגל ס'איז נישט מסוגל און אזוי ווייטער דער צלח דער נודע ביהודה זאגט אין מסכת ברכות דף ו עמוד ב' די גמרא זאגט כל הקובע מקום לתפילתו. אלקי אברהם בעזרו, אז דער פלאץ ווי מ'איז מתפלל איז זיך קונה קדושה, שפעטער איז דאס פלאץ העלפט אים אז ס'זאל אנגענומען ווערן זיינע תפילות. וועגן דעם דער גרא זאגט, ווען מ'בויעט א שול פון אנפאנג זאל מען זען אפילו די וואס האקן די האלץ זאלן עס מאכן דורך אידן וואס זאלן עס טון לשם שמים און נישט קומען מיט קיין מחשבות זרות. און ער ברענגט צו די גמרא פון מסכת בבא מציעא דף פ ה פון ר' חייא, אז ער האט גורם געווען שלא תשתכח תורה מישראל, און אזוי געפינען מיר רבי יוסי בן קיסמא אין אבות פרק ה, מען האט אים געזאגט רבי אונז וויל מיר דו זאלסט וואוינען דא מיט אונז, זאגט ער אפילו עטס געטס מיר אלף אלפים כיכרות דינרי זהב וועל איך נישט קומען דא וואוינען, נו לכאורה קענסטו דאך מאכן א מקום תורה, נאר די תירוץ איז זייער פשוט, ס'דא פלעצער ווי די תורה קענסטו נישט איינפלאנצן, אזוי געפינען מיר ביי די בני שעיר החורי, אז זיי האבן געקענט טועם זיין די קרקע און זיי האבן געזאגט דאס איז ראוי פאר גפנים און דאס איז ראוי פאר זיתים, און די ערד פון סדום איז נישט געווען ראוי צו גארנישט אשר לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, די זעלבע זאלט איר וויסן אין מקום תורה איז אויך אזוי, ס'איז דא פלעצער וואו ס'איז זייער מסוגל צו איינפלאנצן תורה יראת שמים. ס'איז געווען למשל אינדערהיים די קליינע דערפער די אלע גרויסע צדיקים ווי גרעסער זענען געווען האבן זיי געהאט ישיבה'לעך אין די דערפערלעך. דער טשענגערער זיידע, אנדערע מ'האט געקענט מיינען אז דאס איז געווען גרויסע שטעט, ס'איז געווען א דארף, בסך הכל אפאר אידן האבן געוואוינט דארט, ווייל דאס איז געווען פול מיט קדושה, גאלאנטע, די אלע. ל ע איז סאטמאר, הייליגן רבינ'ס ישיבה, ארשעווע, קראלע. נאכדעם איז דא פלעצער אזוי ווי אמעריקע. וואס תלמידי בעל שם האבן דא נישט געטרעטן, דאס איז אזוי נישט מסוגל איינצופלאנצן תורה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. בפרט נאך אין די גרויסע שטעט אזוי ווי ניו יארק, ברוקלין, היינט ווערט עס נאך ארגער פון טאג צו טאג. איז בקיצור, אונז דארף מיר אסאך מתפלל זיין, און אסאך וויינען און אויסזאגן דעם תהילים, און בעטן דעם אייבערשטן אז אונזערע קינדער זאלן מצליח זיין. יעצט ווען ר' יוסי בן קיסמא האט געזען אז די שטאט איז נישט מסוגל צו דעם, און ס'וועט עניוועי נישט אויפוואקסן גארנישט, ס'איז אזוי ווי אין די אדמת סדום וואס איז נישט ראוי צו גארנישט, האט ער געזאגט איך קום נישט דא זיך באזעצן. יעצט איך וויל זאגן דעם עולם רבותי אמעריקע איז אויכעט נישט געווען מסוגל, דאס ביסל תורה וואס איז דא איז געווען די פאר צדיקים וואס האבן אהער געברענגט די תורה, עס איז געווען סאטמאר רב, קלויזענבורגער רב, צעלימער רב, ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, און נאך אפאר גדולי ישראל וואס האבן דא געוואוינט, דער רבי יעקב יוסף, דער רב פון פון מאנהעטן, דער איסט סיידער רב, ניו יארקער רב. בקיצור, למעשה דארף מען וויסן אז אונז דארף מיר זייער זייער שטארק מתפלל זיין פאר די קינדער, און מען דארף זיך זען ארויסצוציען פון די גרויסע שטעט ישיבת כרכים קשה אין קליינע שטעטעלעך, דא אין אמעריקע אין די גרויסע שטעט אלע מחלל שבת געווען, די קליינע שטעטעלעך איז געווען דערפעלעך און פארעמס, אין א פארעם דארף מען נישט מחלל שבת זיין, אזוי האבן אידן געלעבט, געווען אין אסאך פלעצער, מעין און. קאנעדיקעט און מעסעטשוסעטס, סאו עניוועי רבותי עס איז קבלת התורה מען דארף אויסגיסן טרערן פארן אייבערשטן, מען דארף זען די געלט וואס מען געבט פאר די קינדער זאלן זיין ערליך, און די עסן זאלן זיין כשר, און מתפלל זיין צום אייבערשטן, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז אין דעם אמעריקע וועלן מיר אויכעט אם ירצה השם מצליח זיין. ס'איז געווען ר' אפרים ניימאן פלעג גראמען. פלעגט ער די גראמען אויף דעם רבינ'ס סעודת הודאה'ס פלעגט ער זאגן אזוי אז אפילו משיח אליין וועט בלייבן שטיין. ער וועט זיך צאמען קלאפן די הענט ווי מען האט אין אמעריקע געקענט מגדל זיין אזאלעכע קינדער. שוין רבותי עס איז קבלת התורה, ווען מען ליינט די תורה איז עס אזוי ווי דער אייבערשטער דער דבר השם קומט פון הימל. דער אייבערשטער וועט אונז זאגן די עשרת הדברות, ער וועט אונז אויפפרישן נאכאמאל, ער פרישט אונז אויף צוויי מאל א יאר, ער פרישט אונז אויף יעצט, ער פרישט אונז אויף אין פרשת ואתחנן, און נאכדעם ליינט מען דאך אין שבועות אויכעט, ער פרישט אונז אויף אסאך מאל מען זאל נישט פארגעסן, רבותי ס'שטייט דארטן אנכי השם אלקיך, און נאכדעם שטייט דארטן זכור את יום השבת לקדשו, און נאכדעם שטייט לא תנאף לא תגנוב לא תענה ברעך עד שקר, און לא תחמוד. פארוואס איז נעבעך ארויסגעקומען די רציחה פון דעם שטארק? אויכעט פאר לא תחמוד, יעדער האט געוואלט יענעם איבערוואקסן. וואקס נישט איבער. ווען איינער שטארבט מיט הונדערט מיליאן צו מיט פופציג מיליאן צו מיט פינף דאלער איבריג איז די זעלבע זאך עז לאנג עז הי העד וואס ער האט געברויכט.
לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין און זיין וואוילע ערליכע אידן און מקדש זיין שם שמים נישט מחלל זיין שם שמים. און אז מען הערט אויס די קריאה ס'איז מעורר דעם זמן, ס'איז אויכעט מעורר בכלל ס'איז מעורר אסאך. ווארעמע געפילן אינעם מענטש, דער אייבערשטער זאגט אז ער האט אונז ליב, האט אונז געמאכט והייתם לי סגולה, איך זאג אייביג דער עולם מיינט והייתם לי סגולה דאס איז א פרי רייד, פארקערט והייתם לי סגולה איז די גרעסטער עול וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, ער זאגט והייתם לי סגולה דו דארפסט ארויסווייזן וואס א איד איז, און דאס קאסט כח מיט מח, און איך טאר נישט דאס טון ווייל איך בין א איד, איך טאר נישט יענץ טון ווייל איך בין א איד. רעדט זיך דער עולם והייתם לי סגולה, איך בין מער פון יעדן, א גוי מעג איך הרג'ענען, און מיט א גוי דארף איך גארנישט זיך רעכענען, איך מעג אים באליידיגן, איך מעג אים בא'גנב'ענען, ניין ניין, והייתם לי סגולה איז נישט קיין פרי רייד, ס'איז א גרויסער עול, כשור לעול וכחמור למשא, נאר וואס דער אייבערשטער פארלאנגט עס פון אונז, קענסטו דיך נישט פטר'ן דערפון, און אונז האבן די זכי' אז אונז זעמער די, אונז הייסט מען בנים למקום. באט ס'איז אסאך עפערט צו זיין דעם קעניג'ס זון, יו העוו טו פוט אין א לאט אוו עפערט. האטס אלע א גוטן א פרייליכן שבת, מ'זאל זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה בשמחה.